דערציילט די גמרא נאך איין מעשה, ההוא יתום ויתומה דאתו לקמיה דרבא, ס'איז געבליבן א יתום און א יתומה, און מיר זאגן דאך אז די בת ווערט נישט געשפייזט פון מטלטלי, אז דאתו לקמיה דרבא אמר להו רבא, האט רבא צו זיי געזאגט העלו ליתום, מען זאל באשטימען מער א שפייז פאר דעם יתום בשביל יתומה, וועט שוין מען וועט געבן פאר אים מער געלט וועט שוין די שוועסטער אויך ווערן געשפייזט. אמרו לרבנו בר אבא, האבן די רבנן געפרעגט צו רבא, פארוואס קומט אויס אז די טאכטער וועט ווערן געשפייזט פון מטלטלין, והא מר הוא דאמר, דו אליין האסט דאך געזאגט, ממקרקע ולא מטלטלין, ס'איז נאר דער שעבוד אויף פעלדער נישט אויף מטלטלין, בין למזוני, סיי די שפייז פון די טאכטער צי פון די אלמנה, בין לכתובה, סיי לכתובה, בין לפרנסה, אפילו לגבי דעם נדן זאגסטו אויך נאר פון מקרקע, אמר להו האט זיי רבא געזאגט, אילו רצה שפחה לשמשו, ווען דער קטן וויל א שפחה זאל אים באדינען, זאל אויף אים אויפפאסן, זאל אים אפקאכן, מי לא יהבינן ליה, דארף איך אים דען נישט געבן? כל שכן הכא דא אה דאיכא תרתי, ס'דא ביידע זאכן, די שוועסטער וועט אים באדינען, און ס'איז דאך דאך ווי מען זאגט, זיין שוועסטער, דעריבער האב איך געזאגט אז מען זאל געבן מער א שפייז דעם ברודער, כדי זי זאל אויך האבן צו לעבן. רש י, תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, ווען איינער שטארבט און ער לאזט איבער א פארמעגן, איז דא קרקע, ערד, הייזער, דאס ווערט אנגערופן נכסים שיש להם אחריות, ס'איז אזעלכע זאכן וואס דאס מאכט מען ווען מ'זאגט א מארטגעדזש, מטלטלין, ווערט אנגערופן נכסים שאין להם אחריות, האבן די רבנן געלערנט,

און פון די טעכטער נעמט מען פון מטלטלין אויכעט, פריער האט מען דאך געלערנט אין גמרא אזוי ווי די כתובה נעמט מען אפ נאר פון מקרקע, איז די זעלבע זאך דאס וואס איז תנאי כתובה האט דעם זעלבן דין ווי כתובה, מען נעמט אפ נאר פון קרקע, אבער רבי האלט נישט אזוי. רבי שמעון בן אלעזר אומר, רבי שמעון בן אלעזר זאגט, נכסים שיש להם אחריות, אז ער לאזט איבער נכסים שיש להם אחריות, פעלדער, דעמאלט מוציאין לבנות מן הבנים, דעמאלט נעמט מען צו פון די בנים צו געבן די בנות, ווען עס האנדלט זיך וועגן מזונות, אדער ווען עס האנדלט זיך וועגן פרנסה, דאס הייסט וועגן נדן. און די זעלבע זאך איז ולבנות מן הבנות, דאס איז שוין עפעס אנדערש, דא רעדט זיך שוין נישט וועגן מזונות, נאר דא מיינט מען אזוי, אז אויב ס'איז נישט געבליבן קיין זין, ס'איז נאר געבליבן טעכטער, איז דאך דעמאלט די טוען דאך ירש'ענען די טעכטער, איז געוועזן טעכטער גדולות און קטנות, האבן די גדולות געמאכט די חזקה אין די נכסים. זאגן מיר אז מען נעמט צו פון זיי די חלק וואס עס באלאנגט צו די קטנות, דא פאסט זיך נישט למזונות, ווייל סיי די גדולות סיי די קטנות ביידע האבן דאך ווי מען זאגט דעם זעלבן חלק אין ירושה מדין תורה, און די זעלבע זאך ולבנים מן הבנים איז אויך די זעלבע זאך אז ס'איז געוועזן בנים קטנים און גדולים נעמט מען צו פון די גדולים און מען גיט די קטנים אלע האבן א גלייכע חלק. ולבנים מן הבנות בנכסים מרובים, אויב ס'איז איבערגעבליבן אסאך נכסים, דעמאלט זאגן מיר אז אויב די בנות האבן געמאכט א חזקה אין דעם פעלד און די בנים זענען קליין, נעם איך צו פון די בנות און איך גיב עס די בנים. אז ס'איז דא נכסים מרובים, די גמרא וועט ווייטער זאגן וואס עס הייסט נכסים מרובים. אבל אבער לא לבנים מן הבנות בנכסים מועטים, אויב ס'איז געבליבן נכסים מועטים, נכסים מועטים הייסט ס'איז נישט דא גענוג מען זאל זיי שפייזן ביז זיי ווערן בוגרות, דעמאלט בלייבט איבער די פעלדער ביי די בנות און די בנים, איז זאגן מיר דאך ישאלו על הפתחים. דאס איז גערעדט געווארן אויב עס איז פעלדער אז ס'איז נכסים שיש להם אחריות, ווי איז אבער נכסים שאין להם אחריות, מטלטלין, איז מוציאין לבנים מן הבנים, אז די בנים די גדולים האבן געמאכט א חזקה בין איך מוציא פון די גדולים און איך גיב די קטנים וואס באלאנגט צו זיי, און די זעלבע זאך אז ס'איז דא יורשים נאר בנות בין איך מוציא לבנות מן הבנות, און די זעלבע זאך ולבנים מן הבנות, אויב מטלטלים נעם איך עס צו פון די בנות איך גיב עס די בנים, אבל לא לבנות מן הבנים, אבער די בנות באקומען נישט אויף מזונות פון די נכסים שאין להם אחריות פון די מטלטלי, ווייל אזוי ווי מיר זאגן דאך כתובה איז נאר משועבד די קרקע, איז די זעלבע זאך מזון אשה והבנות וואס דאס איז תנאי כתובה האט דעם זעלבן דין ווי כתובה, ווער קריגט זיך אין דער זאך? רבי מיט רבי שמעון, אף על גב דקיימא לן הלכה כרבי מחבירו, כאטש שטענדיג ווען רבי קריגט מיט א חבר מיט א יחיד בלייבט דער הלכה ווי רבי, אבער הכא דא ביי דער זאך, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר אז ס'איז משעובד למזון אשה והבנות נאר מקרקעי אבער נישט מטלטלין, דאמר רבא, רבא וואס רבא איז געווען פון די שפעטערדיגע אמוראים האט געזאגט, הלכתא די הלכה איז ממקרקעי, מ'קען נאר איינמאנען פון די ירושה וואס מען האט איבערגעלאזט קרקע ולא ממטלטלין, נישט פון מטלטלין, בין לכתובה, צי עס האנדלט זיך די אלמנה גייט איינמאנען די כתובה, בין למזוני, צי איך דארף איינמאנען די מזונות פאר די אישה און פאר די בנות, בין לפרנסה, סיי עס האנדלט זיך וועגן דעם נדן וואס מען גיט פאר דער טאכטער. וואס זשע זאגט די משנה, לא כתב לה כתובה, דער מאן האט איר נישט געשריבן קיין כתובה, און לאמיר זאגן ס'איז אזא איין ארט ווי דער סדר איז מען זאל יא שרייבן א כתובה, זאגן מיר אפילו ער האט נישט געשריבן קיין כתובה, בתולה גובה מאתיים, א בתולה נעמט די כתובה צוויי הונדערט זוז, ואלמנה מנה, מפני שהוא תנאי בית דין. ווייל ס'איז א ענין פון תנאי בית דין אז ער דארף איר געבן א כתובה, איז אפילו ער האט נישט געשריבן, אבער א חיוב איז דאך דא אויף אים, ווען איינער לייט ביי דעם אנדערן געלט, און ער האט נישט געשריבן קיין שטר, איז ער נישט מחויב אפצוגעבן, דא אויך די זעלבע זאך, דער בית דין האט אים מחייב געווען. נאך א דין שטייט, כתב לה, ער האט צו איר געשריבן, שדה, א פעלד, שווה מנה, די פעלד איז נאר ווערט הונדערט זוז, תחת מאתיים זוז, אז דאס איז דער שעבוד פון די כתובה וואס איז מאתיים זוז. ולא כתב לה און ער האט נישט געשריבן אין דער כתובה כל נכסים דאית לי, אלע פעלדער וואס איך האב, אחראין לכתובתיך, איז פאראנטווארטליך פאר דיין כתובה. האט דאס נישט געשריבן איז חייב, כאטש ער האט נישט געשריבן, דאך זאגן מיר אז אלע נכסים זענען פאראנטווארטליך פאר די כתובה, אז ער וועט גיין פארקויפן קען זי איינמאנען פון די לקוחות, ער קען איר נישט טענה'ן מ'האט דיר געשריבן נאר דיע פעלד, ניין דיע פעלד איז נאר א מנה און איר קומט דאך מאתיים. נאך א דין.

א כהנת איז א דין אויב זי ווערט געפאנגען טאר ער צוריק נישט צוריק נעמען, פארוואס ווייל אויב זי איז געווארן נאנסה ווערט זי דאך גע'אסר'ט אויף א כהן, וואס זשע שרייבט מען ביי א כהנת אהדרינך איך וועל דיר צוריק ברענגען למדינתך צו דיין שטאט, ס'ליגט אויף אים א חיוב אויף דעם כהן אז ער זאל איר אויסלעזן און נאכער זאל ער איר צוריק פירן פון וואנען זי שטאמט און דארט זאל ער איר גט'ן ווייל נעמען קען ער דאך איר נישט. איז אויב האט דאס ער נישט געשריבן איז חייב איז ער דאך מחוייב אויסצולייזן שהוא תנאי בית דין ווייל דאס איז תנאי בית דין ער איז מחוייב מכח בית דין נאך א דין זאגט די משנה נשבית אז זי איז געווארן געפאנגען איז דאך דער דין חייב לפדותה ער דארף איר אויסלייזן. ואם אמר זאגט ער, הרי גיטה, דאס איז איהר גט, וכתובתה, און איך גיב איר איהר כתובה, ותפדה את עצמה, זי זאל זיך אליין אויסלעזן, אינו רשאי האט ער נישט קיין רעכט, ווייל ער איז שוין געווארן אויף איהר מחוייב אויסצולעזן, לקתה, אז זי איז געווארן געשלאגן, חייב לרפאותה, איז ער מחוייב איהר אויסצוהיילן, אזוי ווי ער איז מחוייב איהר צו געבן מזונות, איז ער מחוייב רפואה. ווי איז אמר ער זאגט הרי גיטה וכתובתה תרפא את עצמה ער זאגט ס'זאל זיך אליין היילן איז דעמאלט רשאי ווייל אויף אים ליגט יעדן טאג ווערט אויף אים א נייע חיוב און נישט די טייטש איז ביי דעם אויסלעזן ליגט שוין א חיוב אויסצולעזן דא איז נישט די טייטש אז ס'איז שוין געלעגן ליגן אויף אים א חיוב אויף די גאנצע צייט נאר יעדן טאג איז אויף אים א חיוב ממילא אז ער גיט דעם גט מיט א כתובה איז ער נישט מחויב נאר ס'דא א תקנה מ'זאל אזוי נישט טון

אין כתובה, אז דו ווערסט געפאנגען וועל איך דיר אויסלייזן דו וועסט צוריק זיין מיין פרוי, ובכהנת, ביי כהנת שרייבט מען אן אנדער לשון, נישט דו וועסט זיין מיין פרוי, נאר איך וועל דיר צוריק ברענגען צו דיין לאנד, שאינו יכול לקיימה משנשבית, אז זי ווערט געפאנגען קען איך איר נישט האלטן, אפשר איז נבעלה לעובד כוכבים, דעמאלט האט זי דאך א דין ווי א זונה.

ווען זי איז געווארן געפאנגען האט זי די כתובה מיט דעם גט אינו רשאי שכבר נתחייב וואס ער איז געווארן מחויב בפדיונה אויסצולייזן משנשבית אז זי איז געווארן געשלאגן מען דארף איר היילן חייב לרפאותה ער דארף איר היילן שרפואה האט א דין כמזונות ווי איז אבער אז ער זאגט צו איר דא האסטו דעם גט מיט דעם כתובה רשאי שאין אדם חייב לזון גרושתו ער איז נישט מחויב צו שפייזן די גרושה דעם טאג איז ער מחויב, מארגן זי וועט זיין זיין פרוי, איז ער מחויב, אז ער גט איר איז ער נישט מחויב, איז די זעלבע זאך רפואה, איז די זעלבע זאך ווי מזונות. גמרא, פרעגט די גמרא, מני, ווי ווער איז אונזער משנה, רבי מאיר היא, אונזער משנה גייט ווי רבי מאיר, דאמר וואס רבי מאיר לערנט, כל הפוחת לבתולה ממאתים, דער וועלכער האט די כתובה ווינציגער ווי צוויי הונדערט זוז פאר א בתולה ולאלמנה, האט ער געמאכט ווינציגער ממנה פון הונדערט, הרי זו בעילת זנות, ווייל אזוי זעה איך דאך דא אין די משנה. אפילו האט ער נישט געשריבן קיין כתובה, נעמט זי אפ א גאנצע כתובה, און איך האב יעצט געלערנט אין די הוה אמינא, ווייל זי האט מוחל געווען די כתובה, דעריבער האט מען נישט געשריבן קיין כתובה. זאגן מיר, איז ער חייב די מאתים, ווייל די כתובה מוז זיין צוויי הונדערט. דאי רב יודא, אויב דו וועסט זאגן אז די משנה גייט ווי רב יודא, האמר רב יודא זאגט, רצה ער וויל, כותב לבתולה שטר של מאתים, אין שטר כתובה שרייבט ער דעם סטאנדארט מאתים, והיא כותבת, אבער זי קען גלייך שרייבן א רעסיט אפילו זי האט נישט באקומען, שרייבט זי, התקבלתי ממך מנה, איך האב שוין איינגעמאנט הונדערט, ולאלמנה שרייבט ער מנה, והיא כותבת, און זי שרייבט, התקבלתי ממך, איך האב פון דיר שוין באקומען, חמשים זוז. אפילו זי האט דאס נישט מקבל געווען, קען זי שרייבן זי האט באקומען. אבער לויט ר' מאיר'ן, כל זמן זי וואוינט מיט א מאן, קאן די כתובה נישט זיין ווינציגער ווי א בתולה מאתים און אלמנה הונדערט. ביי אונז אין דער משנה האב איך יעצט געלערנט אז אפילו זי האט מוחל געווען. דאס וואס שטייט אז ער האט געשריבן א פעלד, פארוואס האט ער געשריבן אין די פעלד נאר מנה? האב איך געלערנט יעצט אין די הוה אמינא, ווייל מנה האט זי מוחל געווען. האלט די משנה מען קאן נישט מוחל זיין. טא ווי ווער גייט די משנה? ווי רב מאיר? פאר לויט רב יהודה קען זי מוחל זיין, אוי קומט אויס אז די רישא גייט ווי רבי מאיר, אימא סיפא, זאג די סיפא, אין די סיפא שטייט, כתב לה האט איר געשריבן, שדה שוה מנה, א פעלד וואס איז ווערד הונדערט, תחת מאתים זוז, אנשטאט מאתים זוז, ולא כתב לה האט איר נישט געשריבן, כל נכסים אלע מיינע פעלדער דאית לי וואס איז דא צו מיר, אחראין זענען פאראנטווארטליך לכתובתיך צו דיין כתובה, חייב איז ער אלץ מחוייב שהוא תנאי בית דין, ווייל דאס איז תנאי בית דין, איז דעריבער זאגן מיר אפילו ער האט נישט געשריבן דעם אחריות איז גלייך ווי ער האט געשריבן אחריות. ס'דא א מחלוקת אין גמרא, ווען איינער האט געשריבן א שטר, איז אויב ער שרייבט ער נעמט אחריות, איז ער דאך מחויב באחריות, אויב ער שרייבט בפירוש אין דעם שטר וואס ער האט פארקויפט אז ער נעמט נישט קיין אחריות, האט ער דאך געשריבן אז ער נעמט נישט קיין אחריות, ווי וועט זיין סתם, ס'איז נישט געשריבן קיין אחריות, איז דא א מחלוקת, אויב מיר לערנען אחריות טעות סופר, דאס וואס מ'האט נישט געשריבן קיין אחריות איז ווייל דער סופר האט געמאכט א טעות, ווייל נארמאל ווייסן ווען איינער לייט געלט מאכט ער פאר א מארטגעדזש פאראנטווארטליך די פעלדער, ער פארקויפט א פעלד מאכט ער אחריות אז אויב ס'וועט קומען צו גיין איינער און ער וועט אויפווייזן ס'איז זיין פעלד וועט ער אפמאנען, איז סתם איז אחריות טעות סופר. ווען מ'האט נישט דא קיין אחריות, דווקא ווען ס'איז געשריבן בפירוש אז מ'נעמט נישט קיין אחריות. און ביי אונז אין דער משנה, וואס ביי אונז אין דער משנה שטייט, אפילו מ'האט נישט גענומען קיין אחריות, דאך זאגן מיר אז ס'איז משעובד. איז ווער גייט די משנה? אתאן לר' יהודה, גייט ער עס ווי ר' יהודה, דאמר וואס ער זאגט אחריות דאס וואס מען האט נישט געשריבן אין דעם שטר קיין אחריות, טעות סופר, איז דאס א טעות סופר, ווייל נארמאל נעמען מיר אן אז מען וויל האבן אחריות, דעריבער אז איך זאג טעות סופר, טוט מען איינמאנען פון וועמען, פון די משועבדים. בלייבט דאך שווער א קשיא, היתכן די רישא גייט ווי ווי רבי מאיר, דאס וואס שטייט דא דין אין די רישא, אז די כתובה מוז זיין מאתים, דאס גייט ווי רבי מאיר, און די רישא גייט ווי רבי יהודה, און די סיפא גייט ווי רבי יהודה, דרבי מאיר אמר אחריות לאו טעות סופר, רבי מאיר זאגט אחריות איז נישט טעות סופר, אויב ס'איז נישט געשריבן קיין אחריות איז נישט דא קיין אחריות, ווי האט מען זייער מחלוקת, דתנן מיר האבן געלערנט, מצא שטרי חוב, איינער האט געפינען א שטר חוב? אין דעם שטר שטייט געשריבן אז ראובן האט גע- איז שולדיג געלט צו שמעונ'ען, יעצט איז מיר א ספק וועמענס איז דער שטר, אויב ראובן זאגט ער האט שוין באצאלט ער האט אים פארלוירן, פון דעם רעדט מען דא נישט, נאר דא רעדט מען אין אזא פאל ווי ער האט געפונען א שטר אז ראובן איז שולדיג געלט צו שמעונ'ען, זאגט ראובן ס'איז ריכטיג, איך בין שולדיג געלט שמעונ'ען, מען זאל צוריק געבן דעם שטר שמעונ'ען, מיט דאס רופט זיך אן א חייב, דער ראובן וואס איז חייב איז מודה, שטייט ווען מען האט געפונען אזעלכע שטרי חוב, אם יש בהן אחריות נכסים, אויב ס'איז געשריבן אין שטר אז ראובן נעמט אויף זיך אחריות נכסים, לא יחזיר, טאר מען עס נישט צוריק געבן, כאטש ראובן הייסט צוריק געבן. פארוואס? שנפר- שבית דין נפרעין מהן, ווייל איך וועל עס גיין צוריקקערן די פעלד צו וועמען? צו שמעונ'ען, צו די מלוה, וועט ער גיין נעמען דעם שטר, און ער וועט מוציא זיין פון די לקוחות וואס האבן געקויפט פון ראובנ'ען, איי, ס'איז דאך טאקע דא א שטר, און דער זמן פון דעם שטר איז דאך פריער, איידער ער האט פארקויפט, נאר מיר ווייסן גוטע געלט פארלירט מען נישט א מענטש, פאלשע געלט היט נישט דער מענטש אזוי שטארק, אז מיר זעען אז דער שטר איז געווארן פארלוירן, גלייב איך נישט אז דעם שטר האט טאקע פארלוירן שמעון, נאר איך נעם אן, מסתמא האט אים שוין ראובן באצאלט דעם חוב, נאכהער האט ראובן געמאכט מיט אים א ביזנעס, ווייסטו וואס, איך האב דאך אפגעצאלט דעם חוב, נא דיר דעם שטר. זאל ער בלייבן ביי דיר, און דו וועסט גיין און דו וועסט זאגן איך האב דיר נישט באצאלט, און דו וועסט מוציא זיין פון מיינע לקוחות, און מיר וועלן זיך טיילן, דאס רופט זיך אן מען מאכט א קנוניא. דעריבער זאגן מיר אז ס'איז דא אחריות נכסים, וועט דאך דער בית דין גיין איינמאנען ביי די לקוחות זאל מען נישט צוריק געבן. אין בהן אחריות נכסים, ווי איז אבער אז ס'איז נישט דא אין שטר קיין אחריות נכסים, וועט מען דאך סיי ווי נישט צונעמען פון די לקוחות איז אויב דער חייב איז מודה, יחזיר, קען ער צוריק געבן, שאין בית דין נפרעין מהן, דברי ר' מאיר, ר' מאיר לערנט אז די בית דין וועט נישט ווערן איינג... וועט נישט איינמאנען פון וועמען? פון די לקוחות האב איך נישט קיין מורא. הייסט עס אז ר' מאיר לערנט אחריות לאו טעות סופר, וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן. סתם ווער איז די חכמים? ווער איז די בעל מחלוקת פון ר' מאיר'ן? איז דאך ר' יהודה. אחד זה ואחד זה לא יחזיר. אפילו א שטר שאין בו אחריות איז אויך דער דין לא יחזיר. שבית דין נפרעין מהן, ווייל די בית דין וועט איינמאנען אפילו פון דעם שטר וואס אין בו אחריות נכסים. פארוואס? ווייל ער האלט אחריות איז טעות סופר איז אפילו ס'איז נישט געשריבן קיין אחריות, נעמען מיר אן פארוואס ס'איז נישט געשריבן קיין אחריות, ווייל דער סופר האט פארגעסן, אבער אין אמת'ן האט מען גענומען אחריות, איז דאך שווער א קשיא. רישא רב מאיר, אין די רישא פון די משנה וואס ס'שטייט אז די כתובה מוז זיין צוויי הונדערט, איז דאך עס אזוי ווי רב מאיר וואס ער זאגט כל הפוחת לבתולה ממאתים, ולאלמנה ממנה, הרי זה בעילת זנות. סיפא רבי יהודה און דאס וואס שטייט אין דער סיפא אז אחריות איז טעות סופר איז דאס ווי רבי יהודה. וכי תימא, וועסטו וועלן פארענטפערן אזוי, כולה רב מאיר היא די גאנצע משנה גייט ווי רב מאיר, איז דאך זייער גוט די רישא, וואס עס שטייט אין דער רישא אז די כתובה מוז זיין מאתים, איי אין דער סיפא ווייזט דאך אויס אחריות טעות סופר, און רב מאיר האלט נישט אזוי. נאר ושאני ליה לרב מאיר, רב מאיר'ן איז א חילוק בין כתובה לשטרי, ס'איז א חילוק, טאקע ביי אלע שטרות זאג איך אחריות לאו טעות סופר, אז ס'איז נישט געשריבן קיין אחריות איז נישטא קיין אחריות, אבער ביי כתובה ווייל די כתובה איז דאך תנאי בית דין, דאס איז דאך נישט קיין התחייבות וואס ער נעמט אויף זיך, נאר די בית דין איז מחייב, און די בית דין איז שטענדיג מחייב אז ס'זאל זיין אחריות, ממילא קען זיין אונזער משנה גוט ווי רבי מאיר, ווייל ווען האלט רבי מאיר אחריות לאו טעות סופר דווקא בשטרות? אבער כ'קען אזוי נישט זאגן, ומי שאני ליה לערנט דען רבי מאיר אז ס'איז דא א חילוק צווישן כתובה און שטר, והתניא מיר האבן געלערנט. שטענדיג איז דאך א כלל, ווען איינער האט געליגן ביי דעם צווייטן געלט און ער באצאלט אים נישט, קומט צו גיין דער מלווה, און אויב דער לווה האט נישט קיין פעלדער, טוט ער צונעמען די פעלדער וואס זענען געווארן געקויפט נאך דעם זמן הלוואה. דאך איז דא חמשה, פינף זאכן איז דא גובין מן המחוררין וואס מען קען נאר דאס איינמאנען אז ס'איז דא די נכסים בני חורין ביי דעם חייב, ווי איז אבער אז זיי ווערן פארקויפט פון די לקוחות קען מען נישט איינמאנען, ואלו הן דאס זענען זיי פירות און שבח פירות, וואס איז דאס פירות און שבח פירות? ראובן האט פארקויפט שמעונ'ען א פעלד. די פעלד וואס ראובן האט פארקויפט שמעונ'ען, איז נישט געווען ראובן'ס קיין פעלד, ס'איז געווען א געגאזלטע פעלד, און ראובן האט גענומען אויף זיך אחריות אויב מ'וועט ביי דיר שמעון צונעמען די פעלד, וועסטו צוריק קומען צו מיר און איך וועל דיר געבן א צווייטע פעלד. ווען איינער גייט שפעטער קויפן ביי ראובן'ען די פעלד, דארף ער דאך וויסן אז ראובן האט שוין איינמאל זיך משעבד געווען די פעלד צו שמעונ'ען. דאס איז דאך דער ענין פון אחריות. דער שמעון האט באקומען די פעלד, און ער האט געמאכט בעסער די פעלד. מיט וואס האט ער געמאכט בעסער? ער האט געמאכט א גדר, ער האט גלייך געמאכט, דאס רופט זיך אן שבח, ער האט געמאכט די פעלד זאל זיין בעסער. און א חוץ דעם, ס'איז געווען פירות, ס'איז אנגעוואקסן, און די שוין ענדע יאר פארן שניידן די פירות, קומט צו גיין דער נגזל, און ער נעמט צו די פעלד פון שמעון'ען, ער האט באווייזן, עדות, אז ס'איז זיין פעלד. דעמאלטס נעמט ער צו אזוי ווי דאס איז די גוטע פעלד מיט די פירות מיט אלע זאכן, גייט יעצט שמעון און ער גייט איינמאנען ביי ראובנ'ען, ראובן האט דאך גענומען אויף זיך אחריות, זאגן מיר אז טאקע פאר דעם פעלד אליין קען ער אראפנעמען אפילו פון לקוחות, ווי איז אבער די שבח מיט די פירות, מיר האבן דאך א כלל אז איין זאך וואס דאס האט נישט קיין קצבה קען מען נישט גיין איינמאנען פון לקוחות, ווייל איך וועל זאגן מען קען דאס איינמאנען, וועלן דאך מענטשן מורא האבן צו קויפן פעלדער, ווער ווייסט אפשר איז א געגאזלטע פעלד, און דער ווער ווייסט וויפיל שבח ער וועט מאכן, וויפיל פירות וועט זיין, איז די זאך שבח פירות און שבח פירות נעמט מען נאר אראפ פון די משוחררין. האמיר שוין צוויי זאכן. די דריטע זאך איז והמקבל עליו לזון, ער נעמט אויף זיך צו שפייזן את בן אשתו ובת אשתו, ווען די פרוי האט חתונה האט זי א זון צו א טאכטער פון א צווייטן מאן, און דער מאן האט אויף זיך גענומען דער אנדערער מאן אבער צו שפייזן. איז דער דין אז דאס קען מען נישט איינמאנען פון די משועבדים אויך דער זעלבער טעם וויילע דאס איז נישט קיין קצבה האט עס נישט וגט חוב שאין בו אחריות און א שטר חוב גט דאס ווארט גט מיינט מען א שטר שאין בו אחריות און די פיפטע זאך איז די כתובת אשה שאין בה אחריות, אויב אין דער כתובת אשה איז נישט דא קיין אחריות קען מען נישט איינמאנען פון משועבדים. טא ווער איז דא? קומט אויס וואס זשע האלט איך? אז ביי כתובה זאג איך אויכעט אחריות לאו טעות סופר מאן שמעת דאמר מאן שמעת ליה, וועמען האסטו געהערט דאמר וואס ער זאגט אחריות לאו טעות סופר, ווער איז דאס דער מענטש? רבי מאיר וקתני און דא דאך שטייט מע כתובת אשה, א כתובת אשה איז אויך דער זעלבער דין, אחריות לאו טעות סופר, בלייבט דאך שווער די קשיא, רישא רבי מאיר, סיפא רבי יהודה, זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין קשיא, איבעית אימא רבי מאיר, איך קען דיר זאגן די גאנצע משנה רבי מאיר, די סיפא גייט אויך ביי רבי מאיר, ואיבעית אימא רבי יהודה, דו ווילסט זיך דאך זאגן אז אלעס איז ביי רבי יהודה, אז די רישא איז אויך ביי רבי יהודה, איבעית אימא רבי יהודה.

זי האט נישט געשריבן קיין נתקבלתי, נאר ער האט גלייך געשריבן די די שטר כתובה הונדערט, דערציילט מיר די משנה, אדער האט גארנישט נישט געשריבן הייסט עס, דער דיוק איז דאך פון די רישא, אפילו ער האט גארנישט נישט געשריבן, זאגן מיר אז אז מען פארלאזט זיך אויף תנאי בית דין און זי האט א כתובה. אין די סיפא האלט דער ר' יהודה אחריות טעות סופר, טעות סופר, דעריבער שטייט אין די סיפא אפילו ער האט נישט משעבד געווען די נכסים איז אויך משעובד פאר די כתובה, ואיבעית אימא ר' מאיר, מאי חייב דקתני? וואס עס שטייט אין די רישא אפילו ער האט נישט געשריבן די ר' מאיר בלייבט דאך שווער די סיפא, וואס עס שטייט אין די סיפא אפילו ער האט נישט געשריבן קיין אחריות חייב מיינט מען נישט אחריות די פעלדער זענען משועבד, נאר מען מיינט מאי חייב דקתני מן המחוררין, ס'אפי' מחויב צו באצאלן פון די פעלדער וואס זענען משוחרר פון די בני חורין, דאס דערציילט ער מיר. אז כאטש די כתובה האט א תנאי בית דין פארקערט וועט ער מיר דערציילן. לא כתב לה כל נכסים דאית לי אחראין לכתובתיך, ער האט געשריבן שווה מנה תחת מאתים און ער האט נישט געשריבן כל נכסים, וואלט איך געוואלט מיינען אז די בני חורין זענען נאר משעובד נאר הונדערט, זאג איך ניין די בני חורין זענען משעובד צוויי הונדערט.

אמר אבוה דשמואל, האט דער טאטע פון שמואל געזאגט, אשת ישראל שנאנסה, א פרוי פון א ישראל וואס מען האט איר מאנס געווען, מען האט איר געצווינגען צו טון אן עבירה, אסורה לבעלה, איז אסור צום מאן. איי, עס שטייט דאך בפירוש אין דער תורה, דווקא והיא לא נתפשה, אז ווען איז זי אסור דווקא ווען מען האט איר נישט באצווינגען נאר חיישינן כ'האב מורא שמא תחילתו באונס, אין אנפאנג פון ביה איז געווען באונס וסופו פון ביה איז געווען ברצון, דעריבער איז זי אסור צום מאן. די גמרא וועט באלד פרעגן, אויב איך האב שטענדיג מורא, וואס מיר האבן א כלל אונס איז מותר, ווען זאל זיין מותר? איתיביה רב לאבוה דשמואל, האט רב געפרעגט א קשיא צום טאטן פון שמואל, מען שרייבט אין כתובה אם תשתבאי אז דו וועסט ווערן געפאנגען אפרקינך, כ'וועל דיר אויסלעזן, ואותבינך, כ'וועל דיר נעמען לי צו מיר, לאינתו צו א פרוי, פארוואס זאל ער איר מעגן צוריק נעמען פאר א פרוי, אפשר איז געוועזן וסופו ברצון.

בשבויה וואס איך בין דאך נישט זיכער אז נבעלה ס'איז דאך נאר א חשש דארט איז מען מיקל אז ס'איז מותר צום מאן אבער דארטן ווי איך ווייס זיכער נבעלה האב איך טאקע מורא שמא סופו ברצון פרעגט די גמרא ולאבוה דשמואל וואס ער לערנט איך האב מורא שמא סופו ברצון אונס דשריא רחמנא וואס די תורה האט מתיר געווען אונס היכי משכחת לה, ווען קאן דאס זיין? איך קען דאך שטענדיג מורא האבן, אפשר געוועזן סופו ברצון. ענטפערט די גמרא, כגון דקאמרי עדים, אז די עדות זאגן, שצווחה מתחילה ועד סוף, דעמאלט אז די עדות וואס זאגן אז צווחה מתחילה ועד סוף, ווייס איך אז ס'איז געווען סופו באונס. זאגט די גמרא, ופליגא דרבא, אבוה דשמואל וואס ער לערנט תחילתו באונס, וסופו ברצון, ווערט זי גע'אסר'ט אויפן מאן, קריגט אויף רבא. דאמר רבא, רבא זאגט, כל שתחילתו באונס וסוף ברצון, אפילו היא אומרת, אפילו זי זאגט, הניחו לו, לאז צו, שאלמלא נזקק לה, ווען ער זאל נישט קומען צו מיר, היא שוכרתו, וואלט זי אים געדינגען, איז דאך איז דער דין מותרת, עס איז מותר. מאי טעמא? ווייל איך זאג, יצר אלבשה, דאס וואס די יצר הרע וויל און ביי די ענדע זי וויל טון די עבירה, דאס איז אויך א אונס, פארוואס איז דער אונס? וואס די יצר הרע האט איר געצווינגען, איי זאל מען קיינמאל נישט שטראפן די יצר הרע, זיכער דאך א יצר הרע, נאר די טייטש איז אזוי, דאס וואס מען לאזט זיך אין דעם יצר הרע, דאס האט פאר דעם איז די שטראף, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם ווי שטייט ווייטער,

שטייט אין פסוק והיא לא נתפסה, אויב זי איז נישט געווארן באצווינגען, דאס הייסט זי האט מזנה געווען ברצון, איז דעמאלט זאגן מיר איז אסורה איז אסור, הא אבער נתפסה אז מען האט איר געצווינגען מען האט איר איז מותרת איז זי מותר. און פון דעם ווי שטייט דאס ווארט היא איז מיר א מיעוט, זאג איך אזוי ויש לך אחרת, ס'דא אנדערע שאף על פי שלא נתפסה, כאטש מ'האט איר נישט געצווינגען מותרת, דער היא זאגט מיר ביי סתם אישה איז תלוי אז אויב לא נתפסה איז אסור אבער נתפסה איז זי מותר, ס'דא א פרוי וואס אפילו ברצון איז אויכעט מותר, ואיזו ווען איז דאס? כל שתחילתה באונס וסופה ברצון, כאטש סופה ברצון איז זי מותר. תניא אידך, מיר האבן געלערנט אין א צווייטע ברייתא. והיא לא נתפסה אסורה, הא אבער נתפסה, אז מען האט איר מאנס געווען, מען האט איר געצווינגען מזנה צו זיין, מותרת איז זי מותר. ויש לך אחרת, ס'איז דא אנדערע, שאף על פי שנתפסה, אפילו מען האט איר געצווינגען צו טון אן עבירה אסורה איז אויך אסור, ואיזו זו אשת כהן, א אשת כהן אפילו באונס ווערט זי אויך גע'אסר'ט אויפן מאן. אמר רב יהודה אמר שמואל משום ר' ישמעאל איך לערן אזוי אראפ והיא לא נתפסה אויב ס'איז געווען לא נתפסה ס'איז געווען ברצון אסורה איז אסור הא אבער נתפסה אז מ'האט איר געצווינגען מזנה צו זיין מותרת איז זי מותר ויש לך אחרת ס'דא א אנדערע שאף על פי שלא נתפסה אפילו לא נתפסה, וואס הייסט לא נתפסה? מ'האט איר נישט געצווינגען, זי האט געטאן די ביאה געווען ברצון, און ס'איז געווען ברצון מתחילה ועד סוף, דאך איז דער דין מותרת איז זי מותר, זי האט מזנה געווען א אשת איש און ברצון, און זי איז מותר צום מאן, וויאזוי קען דאס זיין? ואיזו, ווי קען דאס זיין? שקידושיה קידושי טעות, אז די קידושין זענען געווען קידושי טעות, ער האט זי מקדש געווען אויף א תנאי, למשל א תנאי אז ביסט א כהן, און דערווייל איז ער נישט קיין כהן, קומט דאך אויס אז זי איז נישט אשתו, איז אויב זי האט מזנה געווען, קומט דאך איר נישט, איז דאך נישט קיין אשת איש שזינתה, שאפילו בנה מורכב על כתיפה, אפילו איז זי שוין א בנה מורכב על כתיפה, מ מ זי האט פון אים קינדער, ממאנת, זאגט זי זיך כ'וויל נישט, ביסט נישט מיין מאן, והולכת לה, און זי גייט אוועק. דער ממאנת מיינט מען נישט קיין מיאון, דאס איז נישט קיין מיאון, מיאון דאך נאר פארהאנען ביי א קטנה, נאר איך זאג דאס לשון זי וויל נישט. אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, הני, כ געט אויך נישט, אפשר מיט נטרונא מהרסייען, האט רב יהודה געזאגט,

והא קא ממטיאן להו נהמא, איך זעה דאך אז די פרויען טוען ווען זיי זענען ביי די גזלנים טוען זיי זיי דערלאנגען זיי ברויט און שפייז, זעה איך דאך אז זיי ווילן דאס זיין מיט די גזלנים, ענטפערט די גמרא זיי טוען דאס מחמת יראה, פרעגט די גמרא והא קא משלחן להו גירי, איך זעה זיי טוען צו זיי דערלאנגען די פיילן ווען זיי האלטן מלחמה, העלפן זיי דאך צו אין זייער ארבעט, זאגט די גמרא, מחמת יראה, ס'אויך ווייל זיי האבן פאר זיי מורא. ודאי, דאס איז אבער זיכער, שבקינהו, אז די גזלנים לאזן זיי צוריקגיין צו די מענער, ואזלן מנפשייהו, און זיי גייען אליין צוריק צו די גנבים, איז א זיכערע זאך אז דאס איז ברצון, און אסירן, זיי זענען אסור. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, שבויי מלכות, אז מען האט געפאנגען פרויען פאר דעם מלך, דער מלך זאל מיט זיי מזנה זיין. איז דעמאלט הרי הם כשבויה, האט עס דעם זעלבן דין ווי א שבויה, זי איז אסור, זי איז מותר צו דעם מאן, ווייל די פרוי ווייסט דאך אז זי וועט סייווי נישט בלייבן די אשתו של מלך, איז ביי איר די גאנצע זאך ווי מען זאגט באונס. גנובי ליסטות דאס וואס די רויבערס טוען צונעמען אינן כשבויים האט עס נישט דין דעם דין ווי שבויים נאר דארט זאג איך אז זיי ווילן בלייבן מיט די ליסטים און ממילא זענען זיי מזנה ברצון ווערן זיי גע'אסר'ט אויף די מאן. באלד וועט די גמרא עס מפרש זיין, פרעגט די גמרא והתניא איפכא, האבן מיר געלערנט פארקערט אז שבויי מלכות איז א אסור צום מאן, און שבויי ליסטות איז מותר צום מאן, און אזוי האבן מיר דאך פריער אויכעט געלערנט הני נשי דגנבו גנבי שריין לגוברייהו, זאגט די גמרא מלכות אמלכות לא קשיא, מלכות אמלכות איז נישט קיין קשיא. לא קשיא, הא במלכות אחשורוש, ביי די מלכות אחשורוש וואס דער מ'האט געווען א גרויסער מלך, מ'האט גענומען אסאך קוה, ווייסן אלע אז זי וועט נישט זיין אשתו של מלך, איז זאגן מיר אז בעילתה איז באונס, דעריבער זאגן מיר אז ס'איז מותר צו די מאן. הא במלכות בן נצר, נצר ער איז געווען א גזלן, און ער האט אריינגענומען שטעט האט ער אריינגענומען, און ער איז געווארן דער מלך, דער ראש פון די די די שטעט האבן די גזלנים אנגעפירט, און ער איז געווען דער מלך פון די גזלנים. איז ביי דעם מאל זענען זיי אסור, ווייל די פרוי איז צופרידן אז זי בלייבט צו זיין דעם בן נצר'ס פרוי. איז שוין פארענטפערט מלכות אמלכות. וואזשע רוף איך יעצט אן דעם בן נצר? רוף איך אים אן א מלך. נאר ס'איז מלכות בן נצר. מ'האט געזאגט אבער די אלע האבן דאך געוויסט אז זיי וועלן נישט זיין. מלכות אמלכות האט מען שוין פארענטפערט. יעצט ליסטות אליסטות לא קשיא, הא בבן נצר א ליסטים פון בן נצר זאגן מיר אז זי איז אסור צו מאן, פארוואס? ווייל זי טראכט ברצון איז זי מזנה. איצט הא בליסטים דעלמא, אויב בליסטים דעלמא זענען זיי געווארן ווילן זיי נישט וואוינען מיט אים איז עס נאר א אונס.

והכא קרי ליה ליסטים, און דאס הייסט אזוי, אין יענע ברייתא רוף איך אים אן ליסטים, אין דער צווייטער ברייתא שטייט אז ליסטים איז זי מותר און מלכות איז זי אסור, טייטשסטו אז וואס מיינט מען מלכות? בן נצר, אט רופסטו אים א ליסטים אט רופסטו אים א מלך. זאגט די גמרא אין, יא, גבי אחשורוש עס האנדלט זיך צו שטעלן בן נצר צו אחשורוש ליסטים איז ער א ליסטים אחשורוש איז א מלך און ער איז א ליסטים ער איז א מלך איבער ליסטים איז ער א ליסטים גבי ליסטים דעלמא איז דעמאלט אויך מלך הוא ווערט בן נצר אנגערופן לגבי אנדערע א מלך ווייל לגבי די ליסטים ער איז דאך דער מלך פון די ליסטים רשי. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, אויב ער האט נישט געשריבן אין כתובה ווען ער איז א כהן, ובכהנת האט ער נישט געשריבן אהדרינך, איך וועל דיר צוריק ברענגען למדינתך, צו דיין לאנד, אפילו ער האט דאס נישט געשריבן, איז ער אויך מחויב איר אויסצולייזן. לכאורה זאגט די משנה אז בכלל שרייבט מען אין כתובה אם תשתבאי אז דו וועסט ווערן געפאנגען אפרקינך וועל איך דיר אויסלייזן ואותבינך לי לאינתו איך וועל דיר צוריק נעמען פאר א פרוי ווי איז אבער א כהנת קען מען דאך נישט צוריק נעמען פאר א פרוי דארף ער אריין שרייבן אז ער וועט איר אויסלייזן און וועט איר צוריק שטעלן אהיים פארשטייט זיך אז ער דארף איר גט'ן ווען ער נעמט איר דארטן אהיים. קומט אויס אז דער תנאי פון אויסלייזן איז ביי כהנת אנדערש ווי ביי נישט כהן. אמר אביי, האט אביי געזאגט, אלמנה לכהן גדול, א כהן גדול טאר דאך נישט נעמען קיין אלמנה, ס'איז דאך ביי אים חייבי לאוין, איז אויב דער כהן גדול האט גענומען אלמנה, כאטש ער טאר מיט איר נישט וואוינען, חייב לפדותה, ער איז מחויב איר אויסצולייזן. וואס הייסט? דער דין איז ווען א כהן נעמט אן אלמנה דארף ער איר גט'ן, און ער דארף איר אויכעט געבן די כתובה, אין די כתובה איז דאך דא פארשידענע תנאים, אנדערע תנאים זענען פארהאנען וואס ר'איז מחויב לגבי זיין פרוי ווען זי איז ביי אים, למשל ר'איז מחויב איר צו געבן מזונות, ר'איז מחויב איר צו געבן רפואה, דיע זאכן איז ער נישט מחויב. דיע זאכן וואס דיע זאכן זענען למיקם קמיה זאל בלייבן ביי אים, דיע תנאי כתובה איז ער נישט מחויב, כאטש די כתובה איז ער מחויב, אבער איך וויל דאך ער זאל נישט וואוינען מיט איר. ווי איז אבער די דיע תנאים וואס זיי זענען אויף למיפק, דיע תנאים זענען ווען ער וועט גט'ן איר, דאס הייסט, די כתובה אליין, די כתובה ווען באקומט זי? ווען מען גט איר נאך אזעלכע תנאים, דאס האט זי. איז דאך דא אויך דער תנאי וואס מען דארף איר אויסלייזן, דער תנאי רופט זיך אויכעט אן, אז ס'איז א תנאי למישקל ולמיפק, ער וועט איר אויסלייזן און זי וועט ווערן אויס פרוי, דעריבער קען ער איר אויסלייזן, פארוואס? ווייל ביי א כהן שרייבט, ווען דער כהן זאל שרייבן

ביי אַ כהנת, ווי מע זאָגט, איז אויכעט דיע ווערטער אהדרינך למדינתך, דער תנאי קאָן ער מקיים זיין. מ'וועט גלייך זען רש"י און מ'וועט צולערנען די מימרא ווייטער, ממזרת ונתינה לישראל, אַ ישראל וואָס האָט גענומען אַ פרוי אַ ממזרת, אַ ממזרת אָדער אַ נתינה. וויאַזוי איז דער תנאי אין אַ כתובה ביי אַ ישראל? איז דאָך, ב. אותבינך לי לאינתו איז אויב זי געווארן געפאנגען אינו חייב לפדותה דארף ער איר נישט אויסלייזן פארוואס שאין אני קורא בה ער קען דאך נישט מקיים זיין דעם תנאי וואס ער האט געשריבן ואותבינך לי לאינתו אין כתובה האט ער דאך געשריבן ואותבינך לי לאינתו, און דאס א קען ער דאך נישט מקיים זיין, דעריבער קען דארף ער איר נישט אויסלעזן, ווען דארף ער איר אויסלעזן א ישראל דווקא ווען ער קען איר צוריק נעמען פאר א פרוי? רבא אמר, רבא זאגט, כל שאיסור שביה גורם לה, אויב ס'איז אסור צו דעם כהן, פארוואס איז דער איסור צום כהן נאר ווייל עס איז געווארן געפאנגען? דעמאלט זאגן מיר חייב לפדותו, דארף איר א כהן אויסלייזן. ווי איז אבער איסור דבר אחר גורם לה, אז צו איר איז גורם א איסור אחר ווייל זי איז אלמנה, איז אינו חייב לפדותו. דאס הייסט אזוי. לגבי ממזרת ונתינה לישראל איז נישט דא קיין שום מחלוקת, האלט רבא אויך ווי אביי אז ח אז אז די נישט מחויב די נישט משועבד ווייל ער קען דאך נישט מקיים זיין דעם ואותבינך לי לאינתו, נאר רבא גייט אויף אים קריגן און רבא זאגט, דער תוספות רי"ד זאגט דער הסבר אין דעם איז. ער זאגט צו איר, אויב דו'סט ווערן געפאנגען, דו'סט ווערן צו מיר גע'פסל'ט דורך דעם וואס דו ווערסט געפאנגען, איז דעמאלט אויך וועל איך דיר אויסלעזן ואהדרינך למדינתך, אבער דארטן וואו זי איז שוין סיי ווי גע'פסל'ט, דעמאלט מאכט ער נישט דעם תנאי, לאמיר זעהן רש"י. אלמנה לכהן גדול, קיימא לן לקמן בפרק אלמנה ניזונת, די גמרא זאגט ווייטער אז ווען א אלמנה האט חתונה צו א כהן גדול, יש לה כתובה, ער דארף איר גט'ן, און ווען ער גט איר דארף ער איר געבן א כתובה. יעצט, אחוץ די כתובה אליין, די מנה מאתים, איז דאך דארט דא נאך תנאים,

כגון צום ביישפיל מזונות, ווען זי איז זיין פרוי דארף ער דאך איר שפייזן און רפואה, אמרינן ביבמות, זאגט מען אין גמרא יבמות, דלית לה אז זי האט נישט בפרק יש מותרות, ווייל ע, איך וויל דאך אז ער זאל איר וואס פריער ווען מען זאגט גט. והא אשמעינן אביי, דא קומט צו גיין אביי און ער דערציילט מ. דתנאי כתובה דפירקונה וועט אין דאס וואס איז דא אין כתובה א תנאי אז אויב זי וועט ווערן געפאנגען זאל ער איר אויסלייזן אית לה דאס בלייבט איר דמעיקרא אין אנפאנג אישתעבד לה איז ער געווארן צו איר משועבד פארוואס איי ער האט דאך איר גלייך נישט געטארט נעמען זי איז דאך אן אלמנה, נאר שהרי אף לכשרה לא היה מתנה, אפילו ווען זי איז א כשר'ע איז דאך נישט געווען דער תנאי, ואותבינך לאנתו, א כהן האט זיך נישט געשריבן אין תנאי איך וועל דיר צוריקנעמען פאר מיין פרוי, אלא וואס איז געווען זיין תנאי, איך וועל דיר אויסלייזן אהדרינך למדינתך, כ'על דיר צוריק ברענגען צו דיין שטאט, והא נמי קרינא בה הכי, און דאס אור כבריאה ווען מען זאגט באלמנה לכהן גדול, קען ער איר אויך אויסלייזן און מקיים זיין דעם תנאי, והא תנאה נמי למישקל ומיפק הוא, דער תנאי איז אויך אז זי זאל אוועקגיין פון אים. ממזרת ונתינה לישראל, אף על גב דאית לה כתובה,

דאָרטן, וואו דער וואָס מ'האָט איר געפאַנגען האָט איר געאַסרט אויף אים, אבל נסרה מחמת דבר אחר, ווען זי איז געוואָרן געאַסרט צוליב אַ אַנדער זאַך, ווייל זי איז אלמנה, לא נשתעבד, איז ער נישט געוואָרן משועבד, דתנאי כתובה דישראל וכהן שוה. וואָס איז דער פשט אין דעם? לויט אביי'ן. איז דא צוויי באזונדערע תנאים, ביי א ישראל איז דא א תנאי אז ער זאל איר צוריק נעמען, און ביי א כהן איז דא א תנאי אז ער זאל איר צוריק שטעלן צו איר שטאט, נישט צוריק נעמען פאר זיך פאר א פרוי. רבא לערנט, ניין, לו יצויר אז ס'איז דא עדות בשעת זי איז געווארן געפאנגען, אז לא נטמאה, זי האט זיך קיינמאל נישט מייחד געווען מיט קיין גוי, וועט א כהן איר מעגן צוריק נעמען צו נישט? זיכער יא, דאך דא כסדר אין צווייטן פרק האט מען דאך געהאט אסאך ערטער, איך גלייב אפילו עד אחד, איך גלייב ווען מען זאגט אפילו אישה, אפילו עד מפי עד, אפילו קטן מסיח לפי תומו, קומט דאך אויס אזוי אז אין אמת'ן דער כהן ליגט אויף אים אויך א חיוב איר אויסצולייזן, און עס ליגט א חיוב איר אויסצולייזן זאל איר נעמען פאר זיך פאר א פרוי, פארוואס שרייבט מען נישט דאס לשון, ווייל אסאך מאל איז דאך פארהאנען זי איז אסור אויף אים, איז דעמאלט ואהדרינך אין די נוסח, אבער בעצם זאך, איז עס איין תנאי ביי א כהן ביי ישראל אויסלייזן, אלא שהכהן מתנה עמה ער מאכט נאך א שטארקערן תנאי, שאפילו תאסר עליו מחמת שבייתה לא תפסיד כתובת פרקונה, אפילו זי וועט זיין אסור וועט ער איר אויכעט אויסלייזן. אבער דער עיקר איז אויסלייזן.